העלא, א גוטן ערב שבת. א גוטן ערב שבת, דאס איז פרשת מטות מסעי. ר' תנחומא, ר' תנחומא האט געזאגט א, האט געהאט אזא אימעדזשינעישן, העד דיס איידיע. ס'איז געווען אמאל א מלך, א מענטש, א טאטע, וואס ער האט געהאט א פראבלעם מיט זיין זון, זיין זון איז געווען קראנק. און זיי האבן נישט געקענט בלייבן אינדערהיים. ס'איז דא אזא מין סדר אין סטאריס, נאובאדי קוד סטעי האום, סטארי אנלי סטארטס. ווען יו העוו טו טרעוול לייק די אדעסי און זיי האבן געפארן ווייט אוועק אין א פלאץ צו קענען צו קענען מאכן א רפואה פאר זיין זון און ברוך השם האט ער אויסגעהיילט עס איז געלונגען און עס איז געלונגען די מעשה די דזשורני העז ווארקד אוט און ער איז געקומען מיט זיין זון און זיי הייבן אן צוריק צו פארן און אויף די וועג צוריק

און זיין פראבלעם איז געווען אז דאס איז א ליסט פון מסעות, א גאנצע ליסט, אה, ויסעו מן דא, און ויחנו ב'דארט. די גאנצע ליסט האט אים אויסגעזען, דאזענט עד עני אינפארמעישאן. די גאנצע ליסט איז לכאורה ליידיג, ס'איז לכאורה ליידיג פון אינפארמעישאן. מיר האבן שוין געוואוסט, איינער וואס וועט צוריק קוקן פון שמות ביז במדבר, וועט ער קענען מאכן אליינס די ליסט וואו אלע מסעות זענען געווען, איז וואס? קומט דא די תורה ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, די א גאנצע איבעריגע פרשה לכאורה, וואס געבט נישט צו קיין שום אינפארמעישן וואס מ'האט נישט געוויסט ביז יעצט, וואס וואס איז די מעשה? און ר' תנחומא האט גענוצט די די משל די קאנצעפט פון די מלך, אין אנדערע ווערטער וואס ס'מיינט אויף פשוט אויף פשוט טייטש איז אזוי. א מענטש ווען ער פארט אין זיין דזשורני און ספרים זאגן שוין אז זיין מלא משל זיין וויטש איז א ארקעטייפ די פארן און דזשורניס אר ארקעטייפס און ווערי ביג ארקעטייפס אין סטאריס מען קען רעדוסן כמעט אלע מעשיות צו די דזשורני אוו די הירא דזשורני אוו די פערסאן וואס ער גייט אדורך מ"ב מסעות וואס זאל נאר זיין ביז ער קומט אן און ר' תנחומא האט געזאגט אז ס'איז דא אזא מין קאנצעפט אין די סטארי אליינס ס'הייסט נאכדעם וואס מ'איז דורכגעגאנגען די דזשורני נאכדעם וואס ער איז אדורכגעגאנגען אלע צרות אלע מעברים אלע זאכן

ער געט נישט צו קיין שום אינפארמעישן, און ער רעדט אויס אפילו צו זיך, מען נישט פארציילט פאר אנדערע, פארשטייט מען ער וויל זיך בארימען פאר א צווייטע, אבער ער רעדט פאר זיך, פאר זיין זון, פאר דער זעלבע וואס איז געווען דארט, ער געט נישט צו גארנישט, באט וואס ער געט צו איז עקטשולי עווריטינג, ביקאוז עז לאנג עז יו אר אין די סטארי, עז לאנג עז יו אר סטאק אין א סערטען תחנה, ער איז סטאק אין א סערטען מעשה, ווען אין חרדה איז ער סטאק, זעהט ער נישט די מעשה, און דאס איז אליינס, מען קען דאס רופן אליינס די גדר פון גלות, די גדר פון גלות איז נישט האבן א מעשה, אזוי ווי מען זעהט.

סטאפ, מ'ווערט נישט אינגאנצן פארלוירן ווען ווען ס'איז מ'איז געווען און מ'האט מ'האט זיך געוויי געטון די קאפ, אקעי, א מענטש איז פארציילט א מעשה געווען א קאר עקסידענט און שפעטער איז געווען געגאנגען אין האספיטאל און שפעטער איז מען צוריק געקומען און אין די ענד איף איט אלל ענדס וועל אר נאט טו בעד איט אלל ביטש ביקאמס פארט אוו א סטארי איט ביקאמס פארט אוו וואן סטארי און אויב א מענטש וועט תוך כדי תוך כדי וואס ער איז אין די קאר עקסידענט תוך כדי וואס ער איז אין די חרדה דערמאנט ער זיך אז דאס איז א מעשה דאס איז א מעשה וואס הייבט זיך אן פון מצרים און גייט ביז ארץ ישראל מ"ב מסעות עס איז איין לאנגע לאנגע לאנגע מעשה. און אפילו בתוך כדי דערמאנט ווייסט ער אז ס'דא אזא מין אלה מסעי די שטיק חטיבה אחת און מם בית מסעות שטייט מ'איז נישט מפסיק אינצווישן ס'איז אזא ווי א שירה כאילו דאס איז אליינס א א גאר א גרויסע זאך דאס איז אליינס א וועג וויאזוי מ'קען פארשטיין און וויאזוי מ'קען ס'איז ווי א נחמה ס'איז אין אנדערע ווערטער דאס איז דאס איז א גאולה דאס איז א נחמה אזוי ווי

דאס איז די גאנצע שלימות האנושי דאס איז די גאנצע שלימות אויב ער איז א פילאסאפער דער רמב ם זאגט אז ממש שלימות האנושי אדער אפילו פאר פערסאנעל סייקאלאדזשיקלי דעט איז וואט גיווס א מענטש ספעיס דעטס וואט איז מנחם ער ווערט רואיג ער פארשטייט זיך אקעי כ'האב פארשטאנען ס'איז דא א גאט אלעס האט א פשט ער פארשטייט נישט פארשטיין דאס איז גלות נישט פארשטיין דאס איז אלעמאל

די טעם, און די סעים טינג איז אין לייף, א לאט אוו פיפל אר לייק דעט פערסאן, ער ווייסט פונקטליך וואס מען דארף טון, ווי אינדערפרי דארף מען אויפשטיין, זמן תפילה, זמן קריאת שמע, מען דארף גיין צו ערשטע סדר, צווייטע סדר, מען דארף חתונה האבן, ארבעטן, האבן קינדער, הי נאוס אלל די דיטעילס, ער ווייסט פונקטליך וואס מען דארף טון יעדע מאל, באט ער פארשטייט נישט די טעם פון קיין איינע פון די זאכן, דער איזנט לייק א סטארי, היז לייף דאזענט העוו א סטארי, ער איז נאכאלץ אין גלות, ער איז נאכאלץ בלי דעת, ער האט נישט קיין מעשה וואס צו פארציילן, בעצם דער איז א סטארי, ער ווערט דא עלטער אדער ער קומט אן ערגעץ אדער וואס עס זאל נאר זיין.

דאס איז די דעת און דאס איז די כלל, דאס איז די דזשענעראל פרינציפעל וואס מאכט אלעס, אויב איינער האט די גרעסטע דעת, למשל לאמיר זאגן קען זיין אז מאטעמאטיקס, ווייל מאטעמאטיקס איז די דזשענעראל פרינציפעל וואס איבער דאס גייט אלעס. אזוי איז דא א ליפא א וועג צו טראכטן. יעצט אויב עס איז טאקע אמת, אבער מען דארף אביסל צוריק גיין, אביסל מסייג זיין, אביסל זאגן די אנדערע זייט פון דעם, ווייל עס איז דא דא א פראבלעם, עס איז דא דא א פראבלעם, די פראבלעם גייט, אז ווען מען ווייסט נאר די כלל פון אלעס, אזוי ווי די דזשאוק וועגן מעטעמאטישן, זיי ווייסן אלעס וואס וואלט געווען ווען ס'איז צוויי מאל צוויי, אבער זיי ווייסן נישט קיינמאל די עקשעל קאנקריט זאך. און ס'איז דא אז למעשה אונז זעהן דאך אז ס'איז נאר א פארקערטע זאך, מען זאגט די ערשטע הדרכה פאר א בעל דרשן, פאר איינער וואס וויל מסביר זיין פאר א צווייטער א זאך, איז זאג א משל, זאג יא א דוגמא, זאג מיך נישט באופן כללי, בעצם איז אזוי די כלל. דאס ווייז מיך, געב מיך א פיקטשער, ווייז מיך א פיקטשער, ווייז מיך א משל. סאו ס'איז דא עפעס ווי א פרט, ווי א משל, עקטשעלי דאס איז די פשוט'ע לעוועל צו זעהן, עקטשעלי רוב מענטשן לערנען נישט פון פארשטיין די כלל, און אזוי ווי די רמב ם וויל מסדר זיין יעדע הלכה, די רמב ם זאגט מ'דארף ערשט זעהן די כלל פון די זאך, שפעטער גייט מען אין די פרטים, די כלל פון שבת איז אזוי, אצליח איך זאל זאגן אין די פרטים, אבער די עקטשעל וועג נאך צו זעהן, מ'זעהט די משנה, און אויכעט תורה שבכתב זענען בעיקר געבויט אין די דרך הלימוד, די וועג פון פארקערט. איך ווייז דיך אז שבת פארט מען נישט אין קאר, איך ווייז דיך אז מען אז מען טוט נישט אן קיין לייטס, פון דעם וועסטו פארשטיין סאמהאו די כלל, אבער מען לערנט אסאך מער פון די פרט, און דאס איז נישט נאר א פעדעגאגיקעל זאך אז מענטשן לערנען בעסער און פארשטיין בעסער ווייל זיי זענען מגושם, ווייל זיי פארשטיין בעסער ווען מען זאגט עס מיט א מיט א משל, ס'איז דא אין דעם ס'איז דא אין דעם אויכעט א עומק, ס'איז דא אין דעם אויכעט א כלל כאילו, א סיבה פארוואס ס'איז אזוי, און די סיבה איז ווייל למעשה,

ס'דא עפעס א כלל אדער אפאר כללים וואס מ'קען פארשטיין רוב דזשאבס רוב עניינים וואס מ'דארף אויפטון, ס'דא אפאר רולס אפאר זאכן אפאר עקרונות אפאר חוקים וואס ארום אויף דעם דרייט זיך עס, און דאס איז די פארוואס פון זיי פארוואס פארוואס ס'ארבעט א לייט האסטו א סורקוט די עלעקטריק מיט די עלעקטראנס מיט אלע זאכן ער פארשטייט ביזן סוף באט ווען מ'גייט נאך איין סטעפ אדער נאך צוויי סטעפס דא האט ער שוין נישט קיין פארוואס דא איז נישט דא קיין פארוואס און די רמב"ם זאגט זייער שיין אין כמה פרקים פרקים פון השגחה און פרקים פון טעמי המצוות.

און איינע פון די פשטים פון חוקים פון חוקים איז די חק איז ווען מען פרעגט אויף די גאנצע זאך פארוואס די כלל די גרעסטע כלל פארוואס און פארוואס טאקע און פארוואס עניטינג דער איז נאט אן ענסער פאר דעט אדער עטליסט איי דאנט נאו די ענסער ענד איי דאנט איווען נאו האו טו עקטשעלי עסק די קוועשען אין א לעדזשיבעל און אינטעלידזשענט וועי סאו ממילא אסאך מאל א מענטש ער גייט מיט די דרך החכמה און ער גייט מיט די וועג פון פארשטיין די כלל אדער האועווער געט סטאק.

און זיי נישט משים לב צו דעם. די זעלבע זאך איינער פרעגט פארוואס פארוואס אבער וואס זאלסטו יא משים לב זיין צו עפעס אינמיטן, ער פרעגט די גרעסטע שאלה פארוואס בין איך געבוירן געווארן, איך ווייס שוין פארוואס ביסט געבוירן געווארן, אבער עפעס אינצווישן, דארט איז דארט ליגט די גאנצע דעת און עפעס נאר ווי א קליינע כלל, מען קען ס'דא די גרויסע כלל, כלל כלל כל הכללים, די גרעסטע כלל וואס דאס קען מען נישט רעדן וועגן נארמאל, צו די קלענסטע כלל וואס איז. וואס איז די קלענסטע פרט אין אנדערע ווערטער וואס דאס קען מען אויך נישט פרעגן נארמאל דאס קען מען דאס איז שוין גאר אן אריכות ווער ס'פרעגט נארמאל און ס'איז אמת איך דארף עס זאגן נאכאמאל אויב מ'האט עס נישט געזאגט פריער מענטשן וואס זענען פארנומען למשל זאגן אז ס'איז דא השגחה פרטית ס'איז דא השגחה פרטית אפילו אויף יעדע פרט קען זיין אבער דאס איז נישט פאר יומען אנדערסטענדינג ס'איז נישט פאר יומען און איינער איז ביזי צו יעדן טאג פארוואס האט זיך זיין הויזן צעריסן ער איז משוגע ער איז טאקע משוגע משטענד גייען שוין גאר אין אריכ.

עז א פארט אוו די ביג סטארי דעי העוו א פוינט ווען מ'פרעגט אויף זיי ספעסיפיק פארוואס האט מען געדארפט גיין פון חרדה צו מקהלות פארוואס נישט געגאנגען פארקערט פון הר שפר צו מקהלות דאס ווייס איך נישט אבער דאס איז א פרט דאס איז שוין א זאך וואס מ'דארף פארשטיין פארקערט די די נחמה איז ווען מ'קוקט נישט אויף דעם ווען מ'קוקט אויף דאס גרויסע סטארי דארט דארט פארשטיין אונז אונז פארשטיין אז אזוי ווי דער גוי האט געפרעגט

זאל ער זיין סעד ווען א קינד איז געבוירן, אדער פרייליך ווען איינער שטארבט קויז ער גייט ער איז שוין געבוירן געווארן. באט דאס איז נישט די לעוול וואס מענטשן לעבן. מענטשן לעבן בשעת ח' וח' וואס ברוך השם געהאט א בעיבי און זענען פרייליך. דאס שטומט, ס'איז דא א פארט פון די מעשה, מ'קען עס מקשר זיין מיט נאך אפאר זאכן, מיט נאך באופן כללי, וואס הייסט מ'האט געהאט צו קינדער. ס'איז א גוטע זאך. און באופן ווי אויב דו פרעגסט באופן הכי כללי איז נישט נוגע, אדער באופן הכי פרטי פארוואס פונקט היינט און נישט נעכטן, פארוואס אזוי און אזוי. דעטס נאט לעוולס וויטש ווי.